איי! גוט מארגן! וואט א ביוטיפול דעי! אויב טיונסטו יעצט אריין און האסט נישט געהערט די פרייטאגדיגע שיעור, און דו וואונדערסט דיך פארוואס האבן די חברה ארויסגעשיקט א פאוסטער ויקהל פקודי צוזאמען, דיל איך דא מיט א באנדע עם הארצים וואס ווייסן נישט אז ויקהל פקודי איז די יאר עקסטער, נאר אזוי ווי איך האב געמענטשענט אויף די שיעור פרייטאג, בשם השם נעשה ונצליח, מען גייט לערנען ויקהל פקודי די וואך, אזוי אז נעקסטע וואך פרשת פקודי זאל זיין ליידיג, לער, פריי, אז מען גייט פולען אביסל מגילת אסתר וואס די עולם האט פארלאנגט. מגילת אסתר איז א סטאנינג לימוד ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה, א געשמאקע לימוד, סאו משה גייט ארויסשיקן דעם לינק זאלסט קענען דזשוינען די באנוס גרופ וואס מען וועט ארויסשיקן דארטן פון צייט צו צייט אינטערעסאנטע שיעורים, דאס מאל וועט מען ארויסשיקן שיעורים אויף די מגילה, און דער מרדכי האט געהאט א גרויסע אישו, שטעלט דיך סוף מגילה זאגט ער אונז אויס די סיקרעט פארוואס די גאנצע מגילה איז אזוי סיקרעטיוו, יא אסתר מן התורה מנין ווייל ואנכי הסתר אסתיר פני ווייל די גאנצע מגילה איז מורא'דיג סיקרעטיוו, אלעס דארף מען ארויסלערנען פון לימודים וואס די גמרא זאגט און וואס מפרשים זאגן, און מרדכי זאגט אונז אויס די סיקרעט סוף פון די מגילה, איינס פאר די לעצטע פסוק זאגט ער וכל מעשה תקפו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי, אשר גדלו המלך הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס מ'האט עס אינסטאלד דארט מ'האט עס אריינגעלייגט אין די ארקייווס פון די מלכי פרס און מדי אין די ספר דברי הימים ממילא האט מען און אויך האט מען עס חותם געווען בטבעת המלך די קעניג האט דאך מיטגעהאלטן אלע זאכן וואס זיי טוען אלע זאכן וואס זיי שרייבן האט מען נישט האט מען נישט געקענט ארויסשרייבן אז דער אחשורוש איז דאך געווען א גרעסערע רשע ווי המן מ'האט נישט געקענט ארויסשרייבן אלע למשל אז אז די גמרא דרשנ'ט אז בתו אל תקרי בתו אלא ביתו אז אסתר און מרדכי זענען געווען חתונה געהאט, דאס קען מען נישט שרייבן, אחשורוש טאר דאס נישט וויסן, ווייל וועגן דעם איז די גאנצע מגילה א מורא'דיגע סוד, סיקרעט, מ'האט נאר ראשי פרקים געבן אנגעזייט די גאנצע מעשה אז אז המן איז די גאנצע שולד, אחשורוש איז בעצם א גוטער מענטש, אבער בעצם אז דו קוקסט אריין אביסל טיפער, הוא אחשורוש הייבט ער אן, ויהי בימי אחשורוש הוא אחשורוש, זאגט דארט אין רש"י הוא אחשורוש הוא ברשעו מתחילתו ועד סופו, סאו דאס מרדכי האט אונז אזוי ווי מרמז געווען די עכטע מעשה אין ביטווין די ליינס, און ער האט זיך פארלאזט אז דו וועסט שוין גיין לערנען די גמרא, שוין גיין הערן סגד אין שו ת, סאו איך ענקארעדזש דיך קום ארויף אויפן באונוס גרופ און האלט מיט די שיעורים אויף מגילת אסתר, ס'עט דיר זיין א אינטערעסאנטע רייד. ס'איז א מעשה וואס דו שוין געהערט צענדליגע מאל, אבער דאס מאל וועסטו עס הערן מיט א געשמאקע טוויסט. סאו אונז הייבן דא אן פרשת ויקהל, משה רבינו איז אראפגעקומען יום כיפור דאס דריטע מאל ווען ער איז ארויף אויפן בארג מקבל זיין די לוחות שניות, און יענע טאג יום כיפור האט אים די אייבערשטער געזאגט אז נישט נאר וואס איך בין מוחל די חטא עגל נאר איך האב א ספעציעלע קרבה א קרבה צו צו כלל ישראל איך האב זיי מורא'דיג שטארק ליב און איך וויל וואוינען נעבן זיי איז משה רבינו אראפגעקומען נאך יענעם טאג ער האט זיך נישט אויפגעהאלטן קיין מינוט ער איז אראפגעקומען די לוחות שניות און ער האט גלייך צוזאמגערופן גאנץ כלל ישראל און געזאגט דער הייליגער באשעפער וויל וואוינען נעבן ענק, און דאס און דאס זענען די זאכן וואס מען דארף צוזאמשלעפן אין ארדער צו מאכן דעם משכן. ויקהל משה את כל עדת בני ישראל משה רבינו האט צוזאמגערופן גאנץ כלל ישראל, די מענער, די ווייבער, די קינדער, ויאמר אליהם, געזאגט צו זיי, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, דאס זענען די זאכן וואס דער אייבערשטער האט געהייסן אז מען זאל זיי טון, דאס הייסט די ציווי פון מלאכת המשכן, זאגט דער הייליגער רש"י, ויקהל משה, למחרת יום הכיפורים כשירד מן ההר,

כדי זאלסט טאקע וויסן אז ס'איז א לשון הפעיל, ער האט געמאכט אז יעדער זאל זיך צוזאמקומען, נישט אז ער האט בידיים צוזאמגערופן יעדעם איינעם, צוזאמגעשלעפט יעדעם איינעם. סאו, למעשה וויל ער, וויל ער זאגן, נאכן, נאכן זאגן מלאכת המשכן וויל ער אנווארענען די אידן, אז שבת זאל מען נישט עובר זיין, מ'זאל נישט בויען די משכן שבת, כאטשיג זיי ווילן עס טון בזריזות, ער האט דאך אבער מורא געהאט אז די זעהן סוף ווען ער האט געענדיגט זאגן אלע זאכן וואס מ'דארף צוזאמשלעפן איז ויצאו כל עדת בני ישראל, כל עדת בני ישראל מלפני משה, יעדער איז אוועקגעגאנגען גלייך אנגעהויבן, צאמצושלעפן אלע זאכן וואס משה רבינו האט גערופן, האט געהייסן, האט געהייסן ברענגען, סאו האט ער דאך מורא געהאט אז די עולם וועט נישט אויסווארטן ווי לאנג ער ענדיגט נישט די גאנצע דיבור, וועלן זיי נישט הערן אז שבת טאר מען דאס נישט טון, האט ער קודם אנגעהויבן מיט די איסור פון שבת, איך כאטשיג איך גיי דיך יעצט הייסן בויען א משכן זאלסטו אבער וויסן אז ששת ימים תעשה מלאכה, זעקס טעג זאל געטון ווערן א מלאכה, וביום השביעי די זיבעטע טאג אום שבת יהיה לכם קודש, זאל זיין פאר ענק הייליג שבת שבתון א א גאנצע רואונג להשם, און כל העושה בו מלאכה אפילו למלאכת המשכן איז איז יומת, מילא וועגן דעם זאג איך ענק אז פאר איך ענק הייסן בויען די משכן זאלט עטס וויסן אז שבת טאר מען דאס נישט טון, ער האט זיך געוואלט זיכער מאכן אז גאנץ כלל ישראל הערט די ציווי אז שבת טאר מען נישט עובר זיין, זאגט די הייליגע רשי ששת ימים הקדים להם אזהרת אזהרת שבת לציווי מלאכת המשכן ער האט קודם געמאכט א הקדמה אז שבת טאר מען נישט, לומר שאינו דוחה את השבת, און ער האט עס געזאגט אנפאנג.

אז בעצם איז עס ביסטו יא חייב מיתה אויב צינדסטו אן א פייער אום שבת. איי פארוואס איז עס א יוצא מן הכלל? פארוואס זאגסטו נאר די ענין פון לא תבערו אש? לחלק יצאת וואס הייסט אויב איינער טוט אפאר איסורים אין די זעלבע בהעלם אחד אין איין שוגג ער ווייסט נישט אז ס'איז שבת אדער ער ווייסט נישט אז מ'טאר נישט און ער טוט אפאר מלאכות דארף מען אים געבן דארף ער ברענגען א קרבן אויף יעדע איינציגסטע מלאכה וואס ער האט געטון סאו פארדעם האט די תורה גענומען איין איסור געמאכט א יוצא מן הכלל צו זאגן אז יעדע מאל וואס דו טוסט אפאר זאכן בשוגג ביסטו חייב אויף יעדע אויף יעדע איינס א קרבן און נישט זאגן אז וויבאלד ס'איז געווען נאר בהעלם אחד דארפסטו נאר ברענגען איין קרבן. און די מפרשים מוטשענען זיך וואס עפעס פונקט האסטו געטשוזט די ענין פון הבערת אש צו ארויסלערנען לחלק, און יעדער ענטפערט וואס ער ענטפערט. די הייליגע ספר החינוך זאגט אז מ'קען ארויס מ'לערנט ארויס פון דא נאך עפעס, אז לא תבערו אש בכל מושבותיכם מ'זאל נישט אויב קומט זיך איינעם א א מיתה פון שריפה בית דין האט אפגעפסקנט איינעם בשריפה און מ'דארף אים עקסעקיוטן, קומט די תורה זאגן אז לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, קומט שבת זאל מען נישט עקסעקיוטן א מענטש וואס קומט זיך שריפה, ער זאגט אז די זעלבע ענין איז מיט סקילה זיי ווערן מיט אלע אנדערע מיתות בית דין, מען טאר נישט הרג'נען א מענטש אום שבת, אזוי א משל צו א מלך וואס מאכט וואס רופט צאם זיין גאנצע פאלק און מאכט א גרויסע סעודה, איז אפילו איינער האט געזינדיגט שטראפט מען אים נישט יענע טאג ווייל יענע טאג איז א יום שמחה פונעם קעניג, זעלבע זאך אום שבת. שבת איז א יום שמחה של הקדוש ברוך הוא, דעמאלטס עקסעקיוט מען נישט קיין מענטשן. מען דארף אים שטראפן, וועט מען אים שטראפן נאך שבת. ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמר, זה הדבר אשר ציווה ה' לאמר, דאס איז דאס וואס דער אייבערשטער האט מיך געהייסן ענק איבערזאגן. זאגט די הייליגע רשי, זה הדבר אשר ציווה ה' לאמר לי, דער אייבערשטער האט מיך געהייסן לאמר לכם אז איך זאל ענק איבערזאגן. פארוואס? ווייל רשי האט געדרוקט די קומענדיגע פסוק, שטייט קחו מאתכם, נעמטס פון ענקער געלט תרומה לה'. די אייבערשטער האט געהייסן פאר משה רבינו נעם פון ענקער געלט, וואס איז שייך אז די אייבערשטער זאגט אים נעם פון ענקער געלט, נאר די אייבערשטער האט מיך געזאגט איך זאל ענק זאגן אז ענק זאלן נעמען פון ענקער געלט, פארדעם לייגט דא רשי צו די פאר ווערטער, די אייבערשטער האט מיך געזאגט איך זאל ענק איבערזאגן אז וואס? אז קחו מאתכם תרומה להשם, עטס זאלטס נעמען פון ענקער געלט א תרומה להשם, כל נדיב לבו יביאה, יעדער איינער וואס האט א נדיב לב,

פארוואס מען דארף האבן די אבני שוהם דארף מען האבן לאפוד, און די אבני מילואים דארף מען האבן לחושן, און אזוי אויך זאל יעדער קומען וואס האט די קעפעביליטי עס צו טון, וכל חכם לב בכם יבואו יעדער איינער וואס האט די די קעפעביליטי די חכמה אין זיך זאל קומען ויעשו את כל אשר ציוה ה' און זיי זאלן מאכן אלעס וואס די אייבערשטער האט באפוילן צו מאכן, זאגט רשי נדיב לבו. וואס עפעס נאר נדיב נאר נדיבים האבן געדארפט ברענגען אין תרומת המשכן יעדער איז דאך געווען מחיוב צו ברענגען פאר פאר תרומת המשכן נאר זאגט רש י על שם שלבו נדבו וויבאלד ער האט געגעבן נישט קיין חילוק וויפיל ער האט געגעבן איין פעני וואס ער האט געהאט ער איז געווען אן ארעמאן ער האט נאר געגעבן איין פעני איז קרוי נדיב לב ווערט ער אנגערופן פארן אייבערשטן ווערט ער אנגערופן א נדיב לב זאגט יעצט רש י כבר פירשתי נדבת המשכן ומלאכתו במקום צוואתם וועסט טאקע זעהן אז עס איז ווייניג רשיס דא ווייל בעצם איז עס נאר א ריפיעט און די תורה ריפיעט עס צו ווייזן די חביבות צו ווייזן די חשיבות פון די מלאכת המשכן ווי דער רבינו בחיי זאגט אז פונקט אזוי ווי איינער וואס רעדט פון א קרבן עולה איז כאילו הקריב עולה, די זעלבע זאך ווען איינער רעדט פון מלאכת המשכן און ער איז זיך מעיין אין די צורות פון די מלאכת המשכן, ער טראכט פון די מעזשערמענטס, איז ער מקיים די מצוה פון בויען די משכן, ער מאכט א מקום השראת השכינה לה'. סאו וואס זאלן די אלע חכמי לב מאכן? זאגט דער פסוק י א, את המשכן.

וואס האבן אנגעהאלטן די פרוכת און אויך די מסך הפתח אויף די טיר, און ואת אדניו און אויך אלע אדנים וואס האבן וואס זענען געווען אונטער די קרשים און אויך אונטער די אדנים, זאגט די הייליגע און אונטער די עמודים, זאגט די הייליגע רש י את המשכן מיינט די יריעות, מיינט נישט די גאנצע משכן ווייל דו רעכנסט דאך אויס אין דיטעל את קרסיו ואת קרשיו, קען נישט זיין אז דו הייבסט אן די פסוק אז וואס זאלסט מאכן די משכן, און נאכדעם ספעסיפייסטו פונקטליך וואס זאלסט מאכן, ניין, את המשכן מיינט יריעות התחתונות, די אונטערשטע לעיער פון יריעות, הנראות בתוכו, קרויין משכן, דאס ווערט אנגערופן משכן ווייל דאס איז דער עיקר, ווייל דאס ווערט דאס ווערט געזען פון אינעווייניג, את אהלו היא אוהל יריעות עזים העשוי לגג, דאס איז געווען די איין פראטעקשאן לעיער, די יריעות עזים איז געווען אן טאפ פון די יריעות המשכן וואס האבן פראטעקטעד די טייערע מאטעריעלס פון די יריעות המשכן, און אויך ואת ואת מכסהו רעדט זיך פון די דריטע און די פערדע לעיער פון יריעות מכסה עורות אילים עורות אילים והתחשים. זאגט די פסוק ווייטער וואס נאך זאלן זיי מאכן די חכמי לב, את הארון ואת בדיו. את הכפורת, און אויך ואת פרוכת המסך, די פרוכת וואס האט אפגעטיילט צווישן דעם אוהל מועד און דעם קודש הקדשים, איז גלייך געשט ואת פרוכת המסך, רשי האט געדרוקט די ווארט מסך אויף א פרוכת, אויב איז עס א מחיצה איז עס נישט קיין סכך, וואס עפעס זאגסטו א צודעק אויף א פרוכת, ס'איז דאך ס'איז דאך נישט קיין צודעק ס'איז נאר א צווישן שייד, זאגט דער הייליגער רשי מען טייטשט טאקע א מסך מיינט פרוכת המחיצה, נו, אויף וואס עפעס רוף איך עס סכך, ווייל כל דבר המגן, המגן, יעדע זאך וואס טוט. מגין זיין עס טוט באשיצן איז בין מלמעלה סיי ס'איז פון אויבן איז בין מכנגד סיי ס'איז פון קעגן איבער איז דא א מחיצה וואס זאלסט נישט קענען אריבער גיין אדער אריבער קוקן אלעס ווערט אנגערופן מסך וסכך וכן ברענגט זיך רשי א רייע זאכן וואס זענען נישט פון טאפ און ס'ווערט נאך אלץ אנגערופן סכך למשל שכת בעדו ער האט געשיצט אויף איר אדער הנני שך את דרכך איך וועל צושפארן דיין וועג איך וועל מאכן א מחיצה אז זאלסט נישט קענען אריבער גיין איז אלעס א לשון פון סכך אפילו ס'איז נישט פון אויבן זעלבע אויך די פרוכת המחיצה כאטשיג ס'איז געווען נאר א אפטיילונג צווישן אוהל מועד און קודש הקדשים ווערט עס אויך אנגערופן א סכך א מסך זאגט ער וואס נאך זאלן זיי מאכן את השולחן ואת בדיו ואת כל כליו ואת לחם הפנים וואס הייסט לחם הפנים וואס הייסט עס ברויט מיט א פנים ווייל כבר פירשתי איך האב שוין לאנג מפרש געווען על שם שהיו לו פנים לכאן ולכאן ס'האט געהאט איין פיס ארויף אויף די זייט און אויף די זייט ווייל ס'איז געווען געמאכט כמין תיבה פרוצה אויפגעבראכענע תיבה א אויפגעבראכענע קאסטן טראכט פון א מילך קעסטל וואס די צוויי לאנגע ווענט זענען אראפגענומען

יעדער האט געקענט מאכן קנויטן, וואס מיינט דא די נרותיה מיינט די בזיכין די האלדערס אין וואס מען האט אריינגעגאסן די אויל און די שמן, די פתילות, כדי צו קענען אנצינדן די מנורה, ואת שמן המאור, אף הוא צריך חכמי לב, ווייל די אויל האט מען געדארפט זיין, האט מען געדארפט זיין א מורא'דיגע מומחה צו מאכן די אויל, פארוואס ווייל שהוא משונה משאר שמנים, ס'איז געווען אנדערש ווי עני אנדערע אויל, כמו שמפורש במנחות, מגרגרו בראש הזית, מען האט נאר געמעגט אראפ נעמען פון אויבן, טאפ פון די בוים, וואס דארטן האט די זון זייער שטארק געשיינט ווייל עס איז געווען מורא'דיג פעט, מורא'דיג געצייטיגט, און והוא כתית וזך מ'האט זיי געדארפט אריין לייגען א שטייסל, איין קלאפ געבן, די ביסעלע אויל וואס איז ארויס געקומען, די פיורעסט פיורעסט ברעקעלע אויל, דאס האט מען נאר נאר דאס האט מען געמעגט נוצן אנצוצינדען די מנורה, וואס נאך זאלן זיי מאכן ואת מזבח ואת מזבח הקטורת, ואת בדיו, ואת שמן המשחה, ואת קטורת הסמים, ואת מסך הפתח לפתח המשכן און אויכעט דעם טיר וואס איז געשטאנען אויף מזרח וואנט, זאגט די הייליגע רשי מסך הפתח. וילון די פירהאנג שלפני המזרח וואס איז געליגן אויף מזרח זייט שלא היו שם קרשים ולא יריעות אויף מזרח זייט איז דאך נישט געווען קיין קרשים און נישט קיין יריעות דארטן האט מען געלייגט די פיר אדנים די פינף אדנים און אויף דעם האט מען ארויפגעהאנגען די מסך הפתח די צודעק די טיר את מזבח העולה ואת מכבר די נעץ הנחושת וואס איז געמאכט פון קופער אשר לו וואס איז געליגן ארום און ארום די מזבח. א את בדיו, און בעיסיקלי אויב דו כאפסט די סיקווענס איז דא מ'גייט ארויס און ארויס און ארויס און ארויס, קודם האט מען אנגעהויבן פון אינעווייניג די יריעות און די אלע זאכן און די כלים זענען געליגן אינעווייניג נאכדעם גייט מען צו די טיר נאכדעם די זאכן וואס זענען געליגן אין די חצר די מזבח העולה ואת מכבר הנחושת וואס איז געליגן יא את בדיו ואת כל כליו און נאכדעם די את הכיור ואת כנו וואס איז נישט געווען ממש ביים טיר ווייל די מזבח איז געווען קעגן איבער די טיר פונעם משכן די די די די כיור איז געווען אביסל אפגערוקט אויף דרום זייט אביסל צו לינקס. און נאכדעם זאל הבל רייס מאכן עפעס וואס איז נאך מער אינדרויסן, את קלעי החצר איז די קלעים וואס האבן צוגעדעקט די גאנצע חצר, און אויך את עמודיו אויף וואס די קלעים זענען געהאנגען, ואת אדניה און די אדנים אויף וואס די עמודים זענען געליגן, און אויך ואת מסך שער החצר די טיר פונעם חצר וואס איז געליגן אזוי אויף מזרח וואנט, די צוואנציג מיטלסטע אמה, דארט איז געליגן א עקסטערע סחורה וואס דארטן איז מען אריין געגאנגען צום חצר המשכן, זאגט דער רשי את עמודיו ואת אדניה, רשי האט זייער געדרוקט, ווייל עמודיו איז בלשון זכר, אדניה איז אירע אדנים, איז א לשון נקיבה. וואס עפעס זאגסטו אויפן זעלבן ווארט חצר זאגסטו זיינע עמודים און אירע אדנים? ענטפערט רשי, הרי חצר קרוי כאן לשון זכר ולשון נקבה, די ווארט חצר קען עפלייען סיי ווען דו רעדסט פון א לשון זכר און סיי ווען דו רעדסט פון א לשון נקבה, וכן דברים הרבה ס'דא זייער אסאך ווערטער וואס קענען גענוצט ווערן סיי אויף א לשון זכר און סיי אויף א לשון נקבה, ווייל וועגן דעם האט די תורה געזאגט עמודיו בלשון זכר און אדניה בלשון נקבה און ס'שטערט מיך נישט ווייל די ווארט חצר קען גענוצט ווערן פאר ביידע. רשי, אויב דו געדענקסט רשי האט געזאגט דארטן, איך געדענק נישט וועלכע סדרה דארטן, ווען מחנה, ווען יעקב האט געזאגט איך וועל צעטיילן מיין מחנה באם המחנה האחת והכהו, והיה המחנה הנשאר לפליטה, זאגט דארטן רשי המחנה האחת איז בלשון נקיבה, הוא א, יא, און נאכדעם האסטו והכהו איז א לשון זכר, פארוואס? וועגן מחנה קען גענוצט ווערן סיי פאר לשון זכר און סיי פאר לשון נקיבה, ממילא וועגן דעם דרוקט מיך נישט אז איך זאג. סיי בלשון זכר און סיי בלשון נקבה. זאגט דער הייליגער רשי ואת מסך שער החצר, איז וילון פרוס לצד המזרח עשרים אמה אמצעיות של רוחב החצר, עס איז געווען אזא פירהאנג וואס איז געווען אויסגעצויגן אויף די מזרח טיר פונעם חצר, וואס איז געווען ברייט, די גאנצע טיר, די גאנצע וואנט, מזרח וואנט פון די חצר איז געווען חמשים רוחב, פופציג אמה, איז סתומין הימנו לצד צפון, ט"ו אמה, עס איז געווען צוגעמאכט פופצן אמה אויף ביידע סיידס, סאו פופציג מיינוס דרייסיג, פופצן אויף די זייט, פופצן אויף די זייט, בלייבט איבער צוואנציג אמות. און דארטן האט מען אוועקגעשטעלט דעם דעם וילון, דעם פירהאנג, און פון דארטן איז מען אריינגעגאנגען. אזוי ווי ס'שטייט טאקע אין פסוק וחמש עשרה אמה קלעים לכתף האחד, און לכתף השני איז אויך געווען פופצן אמות, און די מיטעלסטע צוואנציג אמות דארטן איז געליגן די פירהאנג, די מסך שער החצר. און אויך וואס נאך זאלסטו מאכן, את יתדות המשכן, די יתדות מיינט די נעגלעך, אויף וואס וויאזוי מ'האט אראפגעהאלטן די יריעות המשכן, ואת יתדות און אויך די נעגלעך וואס מ'האט אראפגעהאלטן אין חצר די קלעים וואס האבן צוגעדעקט דעם חצר, און אויך ואת מיתריהם די שטריקן וואס האט אנגעהאלט די יריעות אין די יתדות אין די נעגלעך, זאגט דער הייליגער רשי יתדות לתקוע ולקשור בהם סוף היריעות בארץ, כדי אריינצוקנאקן. די עק פון די יריעות אינעם ערד אריין שלא ינועו ברוח ס'זאל זיך נישט אויפהייבן מיט די ווינט. און אויב דו געדענקסט סוף פרשת תרומה האט רש י געזאגט, איך ווייס נישט צי די יתדות זענען געווען ממש אריינגעהאקט אין די ערד צי ס'איז נאר אראפגעהאנגען אזוי ווי וועיטס אז ס'זאל עס אראפהאלטן, דא קוקט אויס בפשטות ווי רש י זאגט אז ס'איז יא געווען אריינגעהאקט בארץ, לתקוע ולקשור בהם סוף היריעות בארץ! פארוואס זאגט דארט רש י איני יודע? סאו בין איך דא יעצט אין אזא פאזישן ווי איני יודע? איך ווייס נישט פארוואס רש י האט דארטן געזאגט ער ווייסט נישט, און דא ווייזט קוקט אויס ווי ער ווייסט זייער גוט אז ס'איז יא געווען אריינגעהאקט בארץ, אז איינער האט א תירוץ זאל ער אריינשיינען אין די מעסעדזש באקס. זאגט די הייליגע רש י מיתריהם מיינט חבלים לקשור, אזעלכע שטריקן מיט וואס מ'האט אראפגעבינדן די יריעות און די קלעים. זאגט די הייליגע פסוק ווייטער את בגדי השרד וואס נאך זאלן זיי מאכן די בגדי השרד לשרת בקודש צו באדינען. בקודש, דאס הייסט מיט דעם האט מען ווען מען געגאנגען אין די נסיעות האט מען מיט די בגדי השרד צוגעדעקט אלע כלים, את בגדי הקודש און אויך זאלן זיי מאכן די הייליגע קליידער לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן די אכט קליידער פארן כהן גדול און די פיר קליידער פאר די כהנים הדיוטים, זאגט די הייליגע רשי בגדי השרד לכסות הארון והשלחן צוצודעקן די ארון און די שלחן און די מנורה והמזבחות, בשעת סילוק מסעות ווען מען איז געפארן פון איין פלאץ צום צווייטן האט מען עס אזוי צוגעדעקט מיט אזעלכע שיינע יריעות און אזוי איז מען געפארן, ויצאו כל עדת בני ישראל די מינוט וואס זיי האבן געהערט. אז די אייבערשטער וויל קומען וואוינען מיט זיי, זיי זענען געווען אזוי עקסייטעד און זיי זענען ארויסגעלאפן ויצאו כל עדת מלפני משה און זיי האבן אנגעהויבן תיכף ומיד צוזאמשלעפן ריזיגע קוואנטומען פון געלט און גאלד כדי צו קענען טאקע מאכן דעם משכן. זאגט דער הייליגער פסוק ווייטער ויבואו כל איש אשר נשאו לבו אלע מענטשן וואס האבן געשפירט ביי זיך, ווייל פריער האט מען געזאגט אז אלע חכם לב זאלן קומען, סאו יעדער וואס האט געשפירט ביי זיך יא איך איך פאל אריין אין די קעטעגארי פון א חכם לב איז געקומען, און אויך וכל אשר נדבה רוחו אותו הביאו את תרומת השם, און די אלע וואס האבן געשפירט אז זיי ווילן מנדב זיין פאר תרומת המשכן, זענען געקומען און זיי האבן געברענגט די תרומת המשכן למלאכת אהל מועד, ולכל עבודתו און אלע צו עקסעקיוטן אלע ארבעט וואס מ'האט געדארפט מאכן, ולבגדי הקודש און אויך צו מאכן די בגדי כהונה, און אזוי ווייטער. ויבואו הנשים, אלע נשים, די מענער זענען געקומען, לויט רשי קוקט אויס, עם הנשים וסמוכין אליהם, זענען געקומען צוזאמען מיט די פרויען, אבער אסאך מפרשים ווילן זאגן אז ויבואו הנשים אלע נשים אז די פרויען זענען געקומען אסאך שנעלער ווי די מענער, פארוואס? ווייל די מענער האבן זיך געהאט א שטיקל גילט, אז אונז זעמיר דא געקומען ברענגען פאר די עגל אזוי שנעל, מילא האבן זיי זיך נישט געשפירט אזוי קאמפארטעבל, זענען די פרויען קודם געקומען, און נאכדעם אויף זיי, אן טאפ פון זיי זענען געקומען די די מענער, די תורה ספעסיפייט פונקטליך וואס די פרויען האבן געברענגט און וואס די מענער האבן געברענגט, כל נדיב לב, אלע פרויען נדיבי לב האבן געברענגט זייער חח, מיינט, זייערע ברעיסלעטס ונזם זייערע נאז בענדער וטבעת זייערע רינגלעך וכומז, און נאך עפעס א א צירונג מ'וועט שוין זען אין רשי, כל כלי זהב זיי האבן געברענגט אלע כלים פון זהב. און וכל איש וואס האבן די מענער געברענגט, א מאן געווענטליך האט דאך נישט קיין צירונגען, אשר הניף תנופת זהב לה', די מענער האבן געברענגט די כיכר שטיקער גאלד וואס זיי האבן געהאט אין די סעיפס, און דא שטייט א לשון פון תנופת זהב, שפעטער ווען מען גייט רעדן פון כסף ונחושת גייט שטיין כל מרים תרומת, עס שטייט נישט דארטן תנופה, ווייל ווען איינער ברענגט א מורא'דיגע טייערע זאך, ווען איינער ברענגט גאלד, האט ער עס אויפגעהויבן צו ווייזן פאר משה רבינו קוק אן איך ברענג דיר אזא טייערע זאך, מילא הייסט עס תנופת, שפעטער ביי זהב, ביי כסף ונחושת וואס יעדער איינער האט געברענגט, דעמאלט שטייט שוין נישט תנופת נאר שטייט תרומת, זאגט די הייליגע רשי על הנשים, עם הנשים וסמוכין אליהם זענען געקומען נעבן די פרויען צוזאמען, חח הוא תכשיט של זהב עגול נתון על הזרוע אזא רינדעכיגע ברעסלעט והוא הצמיד, די ברעסלעט האבן זיי געברענגט, און אויך וכומז, וואס איז דאס? כלי זהב הוא נתון כנגד אותו מקום לאישה, ורבותינו פירשו, אז נישט אז די תורה האט געגעבן א נאמען לאותו מקום ווייל די תורה רעדט דאך איידל, נו פארוואס הייסט עס כומז וועגן ס'איז נוטריקון אז כאן מקום זימה, ס'איז נישט חס ושלום צו זאגן אז די תורה האט גערעדט. אין א נישט איידעלע שפראך, נאר ס'איז א נוטריקון. וכל איש אשר נמצא זאגט די פסוק ווייטער, יעדער איינער וואס האט געטראפן ביי זיך תכלת, אדער וארגמן איינער האט געטראפן ביי זיך תולעת שני, איינער האט געטראפן ביי זיך שש, איינער האט געטראפן עזים, איינער האט געטראפן עורות אילים מאדמים, איינער האט געטראפן עורות תחשים, אלעס, יעדער איינער וואס האט געטראפן ביי זיך עפעס א אינטערעסאנטע זאך, וואס וואס איז געווען א פארט פון די ליסט וואס משה רבינו געהייסן ברענגען, איז אלעס הביאו האבן זיי אלעס געברענגט צו די מלאכת המשכן, וואס גייט אזוי וכל איש אשר נמצא איתו. תכלת, וארגמן ותולעת שני, עורות אילים, עורות תחשים, כולם הביאו, אלע האבן געברענגט וואס זיי האבן געטראפן. און אזוי אויך האט יעדער איינער האט געברענגט כל מרים תרומת כסף, יעדער איינער וואס האט געוואלט דאונעיטן האט דאונעיטעד כסף און נחושת, הביאו את תרומת השם און זיי האבן דאס געברענגט פאר תרומה פאר אפשיידן פארן אייבערשטן, און וכל אשר נמצא איתו, און דא איז שוין יא געווען עפעס רער, פריער שטייט כל מרים תרומת, יעדער איינער האט געברענגט כסף און נחושת. דא איז געווען אביסל רער, ווייל נישט יעדער איינער האט מיטגעשלעפט מיט זיך די עצי שטים פון מצרים, נאר געוויסע מענטשן וואס האבן געהאט עכט בטחון, זיי האבן געפאלגט יעקב אבינו, זיי האבן געוואוסט אז מען גייט נאך אמאל בויען די משכן, וכל אשר נמצא איתו, די פאר חברה וואס האבן געהאט ביי זיך עצי שטים לכל מלאכת העבודה, הביאו האבן זיי עס אויך געברענגט, און וכל אשה חכמת לב פארציילט אונז די תורה, אז אלע פרויען. די חכמי לב, בידיה טוו, האבן עס נישט געברענגט, האבן נישט געברענגט קיין ראו מאטעריאלס, זיי האבן געברענגט פלעינע סחורה, פלעינע וואל, און אז מ'וועט עס שוין מאכן, די חכמי לב פונעם משכן וועלן עס שוין מאכן, ניין, זיי האבן עס אליינס געוועבט, און ויביאו מטוה, זיי האבן עס געברענגט געוועבטערהייט, את התכלת ואת הארגמן את תולעת השני ואת השש, אזוי האבן זיי עס געברענגט רעדיערהייט צו משה רבינו, זאגט דער פסוק ווייטער וכל הנשים אשר נשא לבן אותנה בחכמה, יעדע פרוי וואס די אייבערשטער האט זיי אנגעפילט מיט חכמה, טוו את העזים האבן געטון נאך א שווערער ארבעט אז זיי האבן געוועבט אויף די עזים, זאגט די הייליגע רש"י, טוו את העזים היא היתה אומנות יתירה איז געווען א מורא'דיגע שווערע אומנות שמעל גבי העזים טווין אז זיי האבן עס געוועבט נאך זייענדיג אויף די עזים איך קען נישט טראכטן אפילו וויאזוי דאס איז ס'איז דא א מציאות אויף דעם ווייל ווען דו שניידסט אפ די וואל וועט דאך ווערן לוס אלע אלע וועבעריי וואס איז שייך צו וועבן אויף די עזים נאר אזוי האבן זיי געטון און ס'איז געווען א מורא'דיגע חכמה'דיגע ארבעט סאו דאס האט נישט יעדער געטון ס'איז נאך געווען די תורה גייט בעיסיקלי אין לעוועלס.

זאגט דער רש"י, והנשיאים הביאו, פארוואס צום לעצט אמר רבי נתן מה ראו נשיאים להתנדב בחנוכת המזבח בתחילה, און ביי מלאכת המשכן לא התנדבו בתחילה? דא זעט מען דאך אז ביי מלאכת המשכן האבן זיי מנדב געווען די לעצטע, ביי מלאכת המזבח, ביי חנוכת המזבח האבן זיי דאך געברענגט די ערשטע טעג האבן זיי געברענגט די קרבנות, אלא כך אמרו נשיאים ביי נדבת המשכן האבן זיי געזאגט אזוי, יתנדבו ציבור מה שמתנדבין, לאז די ציבור מנדב זיין וואס זיי ווילן, ומה שמחסרין וואס וועט נאך אויספעלן נאכדעם אנו משלימין אותו וועלן מיר אונז צוענדיגן. איז כיוון שהשלימו ציבור את הכל, וויבאלד דער ציבור האט זיך שוין צוזאמגעשלעפט אזויפיל זאכן, שנאמר ווייל ס'שטייט והמלאכה היתה דים, ס'איז געווען איבער גענוג, ס'איז נאך געווען והותר, איז געווען, האבן זיך די נשיאים מורא'דיג מצער געווען אז אונז האבן נישט קיין חלק אין מלאכת המשכן, אמרו נשיאים מה עלינו לעשות וואס האבן מיר אונז צו טון, מילא הביאו את אבני השוהם, האבן זיי געברענגט די שוהם שטיינער אבני מילואים ווי האבן זיי עס געהאט, ווייל יעדער איינער אין מצרים האט געבארגט לויט זייער סטעטוס לעוועל. סאו א פשוט'ע מענטש האט געבארגט פון א פשוט'ע מצרי, און די חשוב'ע מענטשן אין כלל ישראל זענען געגאנגען צו די מעיארס, זענען געגאנגען צו די צו די גאווערנערס, זענען געגאנגען צו די חשוב'ע מענטשן פון די גוים. סאו די נשיאים זענען דאך אלל אלאנג געווען חשוב'ערע מענטשן, זיי זענען געגאנגען לויט זייער סטעטוס בארגן, און זיי האבן אויסגעבארגט די טייערע שטיינער די אבני השהם און אבני מלאים און אויכעט די בשמים, פאר די שמן המשחה און פאר די קטורת ווי מיר זעען אין קומענדיגן פסוק. מילא זאגט ער יעצט פירט רשי אויס לכך התנדבו בחנוכת המזבח תחילה וועגן דעם זענען זיי געקומען זיך פעדערן ביי חנוכת המזבח, לפי שנתעצלו ווייל זיי האבן זיך געפוילעצט, מתחילה, דא ביי מלאכת המשכן איז נחסרה אות משמם וואס שטייט דא נשיאים אן א יוד, והנשאם כתיב שטייט אן א יוד פארוואס? צו זאגן אז זיי האבן זיך מתעצל געווען, אבער צום סוף האבן זיי געברענגט די אבני שהם ואבני מלאים וואס נאר זיי האבן געהאט און וואס נאך האבן זיי געברענגט ואת הבושם ואת השמן למאור די בשמים און די שמן למאור ולשמן המשחה ולקטורת הסמים כל איש ואשה. פירט דער פסוק אויס, יעדער מאן און פרוי, אשר נדב לבם אותם, וואס זייער הארץ איז געווען אינספייערט צו מנדב זיין, להביא לכל לכל המלאכה, אשר ציווה השם לעשות, ביד משה, הביאו בני ישראל נדבה לה', די תורה וויל דא זאגן אז יעדער איינער האט עס געטון לשם שמים, קיינער האט עס נישט געטון פאר אולטעריער מאטיווס, פאר כבוד, צו וואס? צו האבן א פלעק אינעם משכן אז איך האב מנדב געווען דאס און דאס, יעדער איינער האט עס געברענגט, קאמפליטלי לשם שמים. זאגט יעצט די תורה אז די אייבישטער האט געהייסן פאר משה ער זאל אויפנעמען בצלאל מיט אהליאב מיט די חכמי לב, סאו די הלכה איז דאך אז מ'טאר דאך נישט אויפנעמען קיין פרנס על הציבור, אנלעס מ'רעדט זיך דורך מיטן ציבור, ווייל וועגן דעם איז משה רבינו געקומען צו די צו כלל ישראל, ויאמר משה אל בני ישראל ראו קרא השם קרא השם בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, די אייבישטער האט דאך דערהויבן, געגרויסט, דעם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. וימלא אותו די אייבישטער האט אים אנגעפילט רוח אלקים בחכמה, האט אים אנגעפילט מיט חכמה אז ער זאל האבן די עביליטי זיך צו לערנען פון אנדערע בתבונה ער זאל קענען נעמען וואס ער האט געלערנט און צולייגן זיין אייגענע טו סענס ובדעת און האט אים געגעבן עקסטערע רוח הקודש ובכל מלאכה האט ער אים געגעבן די חכמה צו עקסעקיוטן יעדע איינציגסטע דזשאב וואס מען דארף עקסעקיוטן און נאך האט ער אים געגעבן די חכמה ולחשוב מחשבות צו האבן די עביליטי צו מאכן מעשה חושב אויף צו די וועב ארבעט וואס האט געדארפט האבן צוויי צורות אויף ביידע זייטן און ער זאל קענען לעשות בזהב ובכסף ובנחושת זאל קענען מאכן די אלע קאמפליקעטעד ארבעט מיט די גאלד מיט די זילבער מיט קופער און אויך בחרושת אבן למלאת האט אים געגעבן די עביליטי צו זיין א שטיין מייסטער למלאת אנצופילן די לעכער פון די חושן און פון די אפוד און בחרושת עץ האט אים געגעבן די עביליטי צו זיין א האלץ מייסטער לעשות כל מלאכת מחשבת צו מאכן אלע מלאכת מחשבת מיט די האלץ און להורות נתן בלבו ער האט אים אויך געגעבן די עביליטי צו זיין א לירער.

מילא וועגן דעם קומט משה רבינו זאגן וויבאלד זיי זענען קעיפעבל וויל איך האבן פון ענק די גאו אהעד אז מ'זאל טאקע אויפנעמען די חברה ווייל מ'דארף דאך האבן מ'דארף דאך זיין נמלך עם הציבור פאר מ'נעמט אויף א פרנס זאגט די הייליגע רשי חור בנה של מרים היה סאו די תורה וויל דא צולייגן די חור לכאורה ביי אהליאב שטייט נישט זיין זיידע דא שטייט יא זיין זיידע פארוואס ווייל מ'וויל ארויספוינטן דעם חור דער חור וואס איז געווען א זון פון מרים און לזכותה האט ער זוכה געווען, האט דער בצלאל זוכה געווען אז ער זאל זיין די העד פון מלאכת המשכן, ואהליאב זאגט רש"י, משבט דן מן הירודים שבשבטים, איך זאג דא, איך האב דאך אויסגעפיקט איינעם פון די חשוב'סטע שבטים, שבט יהודה, און אויך האב איך אויסגעפיקט אהליאב פון די פון די פחותים שבשבטים, וואס ער איז געווען מבני השפחות, והשווהו המקום לבצלאל למלאכת המשכן דער אייבערשטער האט זיי צוזאמגעקאנעקט, אז בצלאל און אהליאב האבן די זעלבע חשיבות פארן הייליגן באשעפער, והוא מגדולי, כאטשיג ער, דער בצלאל, איז דאך פון שבט יהודה, פון די בני המלוכה. לקיים מה שנאמר, צו מקיים זיין וואס ס'שטייט אין פסוק אין איוב, ולא ניכר שוע לפני דל, די הייליגע באשעפער מאכט נישט קיין דיפרענס צווישן א עושר און א ארעמאן, אלעס האט ביים אייבערשטן די זעלבע חשיבות ווען ס'קומט צו טון די עבודה. זאגט די פ זאגט משה רבינו ווייטער פאר די אידן, און ועשה בצלאל ואהליאב, און איך ו און סאו פירט משה רבינו אויס בעיסיקלי פאר כלל ישראל. און איך וויל זיי זאלן מאכן, איך וויל אז בצלאל ואהליאב זאלן מאכן, און וכל כל איש חכם לב. אשר נתן השם חכמה ותבונה בהמה, וואס די אייבערשטער האט זיי אריינגעלייגט חכמה און פארשטאנד, לדעת, לעשות את כל מלאכת עבודה, זיי זאלן האבן דעת צו וויסן, ווייל איך גיי דאך צו זיי נאר געבן ראשי פרקים, איך גיי זיי נישט זאגן אלע אינטריקעט דיטעילס, אלעס וואס מען דארף טון, און וואנס וויאזוי וועט מען זען אז איינער האט חכם לב, איינער איז א חכם לב, ווייל כ'זאג אים נאר דא די ראשי פרקים, און ער נעמט עס פון דארטן און ער מאכט עס ווייטער, זעה איך דאך פון דעם אז ער איז טאקע א חכם לב, ער ווייסט פונקטליך וואס דער אייבערשטער וויל. מילא וויל איך דאך לכל אשר ציווה השם, מילא וויל איך דאך אז זיי זאלן עס טון, מילא און זיי זענען קעיפעבל, מילא בעט איך ענק רשות אז איך זאל זיי קענען אויפנעמען אלס א פרנס על הציבור. אין די מינוט וואס די אידן האבן מסכים געווען איז ויקרא משה אל בצלאל ואל אהליאב, האט משה רבנו טאקע גערופן דעם בצלאל און אהליאב, און אויכעט ואת כל איש חכם לב אשר נתן השם חכמה בלבו, כל אשר נשאו לבו, און וויאזוי האט מען געוואוסט ווער ס'איז א חכם לב, וויאזוי האט מען געוואוסט ארויסצופיקן ווער ס'איז א חכם לב, ווייל כל אשר נשאו לבו לקרבה אל המלאכה, יעדער איינער וואס האט, וואס שפירט זיך גרויס אין זיין הארץ, וואס ער שפירט ער האט די קעפעביליטיס עס צו טוהן, זאל גענענען, האט משה רבינו צוזאמגערופן זאלן זיך מקרב זיין, אל המלאכה, צו טוהן די מלאכה, לעשות אותה, כדי צו טאקע מאכן די מלאכת המשכן. ויקחו מלפני משה, און זיי האבן טאקע איבערגענומען די אלע זאכן וואס די אידישע קינדער האבן געברענגט פאר משה, את כל כל התרומה אשר הביאו בני ישראל למלאכת עבודת הקודש לעשות אותה, און והאם הביאו, און אידן האבן נאך צוגעברענגט, אפילו די וואס האבן שוין געברענגט נעכטן האבן נאך צוגעברענגט נאך, והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר, בבוקר, און זיי האבן אלעס געברענגט צו משה, איז משה געווארן אווערלאודעד דארטן מיט מורא'דיג אסאך זאכן, האט ער געזאגט סטאפ צו עס ברענגען צו מיר, הייבט עס אן ברענגען צו די די מענטשן וואס טוען די ארבעט, און מען האט עס טאקע געברענגט צו די מענטשן וואס טוען די ארבעט, און ויבואו כל החכמים זענען געווארן אזוי אווערלאודעד מיט ארבעט זענען זיי געקומען, ווער איז געקומען? העושים את כל מלאכת הקודש איש איש ממלאכתו יעדער האט זיך אפגעשטעלט פון זיין ארבעט אשר המה עושים, און זיי זענען געקומען צו משה ויאמרו אל משה לאמר, מרבים העם להביא מדי העבודה. למלאכה, אשר ציווה השם לעשות אותה, און די פאלק האט שוין געברענגט סאך מער וויפיל מען דארף האבן צו עקסעקיוטן די ארבעט, פארוואס? ווייל למלאכה אשר ציווה השם לעשות אותה, און מילא ווען איך האב דא א אנלימיטעד סקריפט, איך קען דא מאכן וואס איך וויל, סאו ווי מער גאלד איך האב, אלץ שענער וועל איך עס מאכן, מילא קען איך נוצן ווי מער, זאל די עולם טאקע קאנטיניוען צו ברענגען, אבער יעצט אז איך ארבעט דא אויף א פונקטליכע ספעק בוק, עס איז דא א עקזעקט מעזשערמענטס פאר יעדע זאך, עקזעקט עמאונט פון גאלד וואס איך דארף האבן פאר יעדע זאך, וואס האב איך פון דעם וואס איך האב מער געלט? ס'איז דאך נאר למלאכה אשר ציווה השם לעשות אותה, אזוי האט ער דאך געגעבן פונקטליכע ריקווייערמענטס, ממילא וועגן דעם בעט ער דעם פאלק אז זאלן סטאפן צו ברענגען. זאגט די הייליגע רשי מדי העבודה, יותר מכדי צורך העבודה, איך האב שוין גענוג, מער וויפיל איך דארף האבן צו עקסעקיוטן דאס גאנצע ארבעט, ויצו משה ויעבירו קול במחנה, משה האט טאקע אויסגערופן פאר גאנץ כלל ישראל לאמור איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש, קיינער זאל מער נישט ברענגען, פארוואס? ווייל מען האט שוין גענוג, און טאקע דער עולם האט אויסגעפאלגט דעם, ויכלא העם מהביא. די פאלק האט געסטאפט צו ברענגען, זאגט דער רשי ויכלא לשון מניעה, זיי האבן זיך צוריק געהאלטן פון ברענגען נאך, און והמלאכה פירט די תורה אויס אז והמלאכה היתה דים לכל המלאכה לעשות אותה והותר, עס איז געווען גענוג וויפיל די אידן האבן צוזאם געברענגט, איז געווען גענוג פאר די גאנצע מלאכה פאר מלאכת המשכן, און אויך איז געווען גענוג והותר אז ס'זאל נאך איבער בלייבן אין קעיס אז עפעס וועט זיך צוברעכן, אדער אין קעיס אז מ'וועט דארפן פאררעכטן עפעס שפעטער וואנס ס'איז שוין אויפגעשטעלט, סאו מ'האט געלאזט אין די קאסע גענוג אז ס'זאל נאך זיין איבעריג. אבער מער פון דעם האט מען שוין נישט געברענגט איז זאגט די הייליגע רשי והמלאכה היתה דים לכל המלאכה ומלאכת ההבאה היתה דים של עושי המשכן די מלאכה דאס הייסט די צאמגעברענגאכטס וואס די אידן האבן געברענגט פאר די מלאכה איז געווען גענוג צו קענען מאכן די גאנצע משכן לכל המלאכה של משכן לעשות אותה ולהותר כדי איר צו קענען אויפשטעלן ולהותר און עס זאל נאך זיין אין רעזערוו אביסל כדי אויב ס'וועט זיך אויספעלן נאך איבעריגס זאגט די הייליגע רשי והותר איז נישט קיין לשון ציווי נאר די תורה פארציילט מיר א מעשה כמו והכבד את לבו, זיין הארץ איז הארט געווען, נישט אז ס'געווען א צווי והכבד דו מאך הארט זיין הארץ. און די תורה איז אזוי ווי א סיפור מעשה, איז אזוי אויכעט והכות את מואב, אז זיי האבן געשלאגן, נישט אז דו זאלסט עס גיין שלאגן, נאר איינמאל און נאכאמאל און נאכאמאל, א קאנטיניועס, א קאנטיניועס זאך, א כסדר'דיגע זאך, די זעלבע זאך דא והותר איז נישט קיין צווי אז ס'זאל איבערבלייבן, נאר ס'איז איבערגעבליבן, די תורה האט פארציילט א זאך וואס איז געווען.